און אָט אָ דעמאָלט, װיבאַלד אַז ער איז ראָוי, אַז מע זאָל אים אָנרופֿן בשם פּרחי כּהונה, אַז ער געהערט צו דעם סוג, דאַרף ער װיסן זײַן, אַז אױף הבל תּינוקות של בית-רבן האַלט זיך די װעלט, און בפֿרט די שליסלעך פֿון בית-המקדש געפֿינט זיך בײַ פּרחי כּהונה. נאָר בײַ דעם, בשעת מע האָט אַ שליסל, האָט מען זיך צװײ װעגן, אַ שליסל איז זיך משמש אױף עפֿענען אַ טיר און אױף פֿאַרשליסן די טיר. איז על פי פשוט איז דאס אויב מען וואלט אלעמען געמעגט אריינלאזן, וואלט מען דעמאלט דאך ניט געדארפט האבן א שליסל, וואלט מען געקאנט האבן אן אפענע טיר, אויב מען זאל חס ושלום קיינעם ניט אריינלאזן דארף מען ווייטער קיין שליסל ניט האבן, מען דארף בכלל קיין טיר ניט האבן, ס'קאן זיין ד' כתלים סתומים, וויבאלד אז מען מאכט א טיר, נאר וואדען די טיר קאן זיין אדער א פתוחה אדער א סתומה, אדער א מ"ם פתוחה אדער א מ"ם סתומה. איז אָט אָ דעמאָלט איז אַ סימן, אַז ס'איז דאָ אַזוינע, וואָס מע קאָן זיי גלײַך אַרײַנלאָזן אין בית-המיקדש. די עזרה איז דאָך געמאַכט געוואָרן אויף עומדים צפֿופֿים און משתּחווים רווחים, אַז ס'איז געווען אַ מועט מחזיק את המרובה, אַז אַלע ייִדן זאָלן קאָנען זיך אײַנשטעלן זיך אין דער עזרה, אָבער אַ הכנה לזה האָט מען געדאַרפֿט האָבן, האָט ער געדאַרפֿט זײַן לכל-הפּחות אַ טהור. און דאס האט מען ניט געמאנט קיין לומדות קיין עניינים האט מען ניט געמאנט אבער א טהרה פון דעות כוזבות וואס דאס האט זיך געמאנט דער רמב"ם שרייבט אין סוף הלכות מקוואות אז לא המת מטמא ולא המים מטהרים ולא המקווה מטהרת נאר וואדען דאס איז חוקה חקקתי גזירה גזרתי אף על פי כן רמז יש בדבר.

איז אט דאס איז די איינציגע הכנה וואס מען דארף האבן אויף אריינגיין אין בית המקדש אז מען דארף האבן א דעה ישרה אן אמונה טהורה און דאס זענען זיך אלע אידן מאמינים בני מאמינים מען דארף דאס אבער ארויס נעמען מן ההעלם אל הגלוי און אט דעמאלט קען מען זיך אריין שטעלן אין בית המקדש. און אָט דאָס דאַרפֿן װיסן די פּרחי כּהונה, אַז אַזױ װי די שליסלען האָט מען זײ יאָ געגעבן, איז אױב עס קומט צו גײן אַ ייִד און מיט אַ טענה צו דעם אײבערשטן, פֿאַר װאָס לאָזט מען אים ניט אַרײַן אין בית-המקדש, האָט מען דעמאָלט אַ טענה צו דעם שוער, צו דעם, װאָס האָט די שליסל, פֿאַר װאָס האָסטו אים ניט אױפֿגעעפֿנט די טיר? ועל פי פשוט איז דאס אזוי ווי די בני הישיבה ובני בית המדרש בכלל יושבי אוהל איז זיי האבן זיך ווייניגער צו טון מיט גשמיות וחומריות העולם, זיי האבן זיך מער צו טון מיט עניינים שבקדושה, זאכן וואס זענען פארבונדן מיטן בית המקדש, קענען זיי זיך טראכטן אז אים איז דאך גוט, צו וואס וועט ער טראכטן וועגן א צווייטן, וועט ער זיך פארשליסן מיט די פרחי כהונה אין בית המקדש.

דאס הייסט פון זאגן מוסר און דערמיט יוצא זיין איז נישט דאס געווען דער סדר פון ליובאוויטש אלעמאל נישט און איצטער על אחת כמה וכמה אויב מען קען דאס ניצן אז דערפון זאל ארויס א פעולה בפועל ווערט דאס אויס מוסר ווערט דאס א ענין פון א הכשר מצוה א הכשר צו א דבר טוב וואס מען וויל דורך דערויף אויספירן.

ובכלל די וואס זענען ווייניגער פארנומען מיט גשמי עניינים גשמיים וחומריים, סיי יונגע סיי אלטע, גייען זיי אלע אריין אין כלל אין כלל פון פרחי כהונה, אויב עס וויל זיך צו זיי מצרף זיין נאך עמיצער מה טוב ומה נעים, און מ'האט זיך געדארפט פאנאנדער לאזן איבער דער שטאט, און די וואס זענען פון ערי השדה איבער די ערי השדה, און ארום גיין איבער די שולן אדער איבער די סטארס אדער אין די ערטער וואו אידן קלייבן זיך צוזאמען,

און מכשיר זיין אט וואו ער טרעפט אן א אידן א מאן א פרוי א יונגן אן אלטן אפטובל'ען אים און אריינגעשטעלט אים אין בית המקדש און אט אט דעמאלט וועט זיין דער עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. פונקט אזוי ווי מען מאנט ביי דעם אייבערשטן לך הוי' הצדקה זאל מען אליין אויך באווייזן די צדקה און אט אט די אלע וואס זיי האט דער אייבערשטער אפגעגעבן די שליסלען פון דעם אידישן בית המקדש